ס'איז דא צוויי זאכן, ס'איז דא ערווה אז זי איז א נידה, און ס'איז דא טומאה אז זי ווערט טמא. יעצט אין דעם וויל איך נישט צופיל אריינגיין ווייל סיי די ערשטע זאך וואס ס'שטייט אין פסוק אז שבעת ימים תהיה בנדתה איז היינט אסאך אנדערש, ס'איז הארבער, ווייל אפילו ווען זי זעהט נאר איין טראפ בלוט,

דעמאלטס ווערט זי א זבה, און דעמאלטס איז אויך דא צוויי זאכן, קודם איז ערווה, זי מוז זיך קודם רייניגן, און נאכדעם ביז זי רייניגט זיך איז אויכעט דא טומאה. יעצט איז דא נאך א פסוק אויך אין קאפיטל ט ו, ס'איז פסוק כ ח, ואם טהרה מזובה, אויב זי איז געווארן ריין פון איר רינעכץ, דאס מיינט מען,

יעצט איך גיי נישט אריינגיין פונקטליך וואס דאס איז נדות און וואס דאס איז זיבות ווייל ס'איז א מורא'דיגע שווערע חשבון און די חכמינו ז ל האבן געזעהן אז מאורך הגלות העט מען דאס נישט קענען איינהאלטן געהעריג ווייל מען העט נישט קענען די חשבונות. איז געווען א תקנה פון רבי און א תקנה פון ר' זירא'ן, דאס איז אויכעט נישט וויכטיג אריינצוגיין ווייל די פאקט איז אז היינט איז יעדע פרוי וואס ס'קומט פון איר ארויס אפילו א טראפעלע דם, וועמיר שוין באלד לערנען וויאזוי מ'טוט דאס בודק זיין אז ס'קומט ארויס פון זיך אליינס, דעמאלטס זעהט מען דאך עס, נאר א טאמער נישט איז אויך דא וואס מ'דארף צו טוהן, און ס'דא געוויסע צייטן, א צייט וואס מ'ווארט א וסת, און ס'דא אין די זיבן נקיים, ס'דא אסאך זאכן צו רעדן, אבער איך גיי נישט אריין פונקטליך וואס דאס איז נידות און זיבות, ווייל היינט איז יעדע פרוי. אנגענומען אז זי איז א זבה און זי דארף זיך מטהר זיין אזוי ווי א זבה אזוי דארף זי זיך מטהר זיין, דאס וועמיר רעדן דאס איז אויך א חלק פונעם שיעור. שוין יעצט וועמיר אנהייבן. איך וויל נישט אריינגיין טייטשן דעם פסוק פונקטליך און ווייטער ווייל נידות האט אין זיך צוויי זאכן, איין זאך איז אז ס'איז טומאה און די צווייטע זאך איז אז ס'איז אן ערווה. יעצט דא אין פסוק שטייט זייער אסאך באריכות אין פרשת מצורע וועגן טומאה, טומאה איז טומאת מקדש וקדשים און אזוי ווייטער, און דאס איז היינט נישט דא, און ממילא וויל איך אין דעם נישט אריינגיין. יעצט ווי געפינמער דעם ענין פון ערווה? דאס געפינמער אין ויקרא קאפיטל י ח פסוק י ט. ואל אישה און צו א פרוי בנידת טומאתה, ווען זי וועט זיין

פארשניטן ווערן פון צווישן זייער פאלק, אזוי שטייט אין פרשת קדושים קפיטל כ פסוק י ח. דעיס איז די איסור ערווה. יעצט איך וויל נישט אריינגיין צופיל באריכות, איך וויל עס נאר אנרירן אז מען זאל פארשטיין וואס איז דער חילוק צווישן א איסור ערווה צווישן א איסור טומאה, וואס איז דער חילוק.

משום הכי כל לבעלה הוה ליה כמו שאר איסורי תורה, איז עס אזוי ווי אלע איסורי תורה, ואין בהם חילוק רשויות, נישט קיין חילוק צווישן א רשות היחיד און א רשות הרבים, איבער ספק איז אסור, איבער ספק ספיקא איז מותר. און אזוי זאגט אויכעט דער חידושי מהר"ם שיף, און דארטן אויף.

נאר אסור מדרבנן, און ס'איז אויך דא אזא מין קריבה שלא בדרך חיבה וואס דעמאלטס האלטן אסאך ראשונים וואס זיי האלטן אז קריבות איז אויך א דאורייתא אבער שלא כדרך חיבה זיי האלטן אז ס'איז נאר א דרבנן, און נאכדעם איז דא א דריטע זאך וואס דאס איז לויט יעדן א דרבנן, דאס איז. די אלע זאכן וואס ווערט דערמאנט אין סימן קוף צדיק ה אז מען זאל נישט טוהן געוויסע זאכן כדי מען זאל נישט צוקומען אז מען זאל זינדיגן אזוי ווי לא יאכל הזב עם הזבה און נאך אזאלכע זאכן. יעצט איך וויל אויך זאגן אז אין אלע ספרים הקדושים ווערט געברענגט אז לויט וויפיל מען איז זיך פורש בשעת ווען די פרוי איז א נידה לויט אזוי געלונגען די קינדער מיט יראת שמים סאו במילא איז דאס זייער א וויכטיגער פונקט אז מען זאל פארשטיין.

ערוך אין, יורה דעה, סימן קוף פא ג. מיט דעם וועט מען אויך פארשטיין אז ס'איז דא אין הלכות נדה אסאך מאל ספיקות, אזוי ווי למשל כתמים מיט אנדערע זאכן, איז אזוי ווי דאס איז אזוי ווי אן איסור ערווה, איז במילא איז ביי איין ספק העט מען מטמא זיין, אבער א ספק ספיקא העט מען מטהר זיין. יעצט, איינע פון די וויכטיגסטע און די שווערסטע זאכן אין הלכות נדה זענען די קריבות, אזוי ווי איך האב ענק שוין געזאגט.

אז לויטן רמב ם ווען דער מאן איז א דאקטער און ס'איז נישט דא אן אנדערער וואס זאל קענען נעמען קער פון איר דארף ער זי לאזן שטארבן לויטן רמב ם, אבער לויטן רמבן וויבאלד לא תקרב מיינט מען ביאה ממש איז די אנדערע קריבות פון חיבוק ונישוק זענען אסור מדרבנן. יעצט קומט צו נאך א דריטע זאך, אנצורירן א נידה שלא מחמת חיבה, למשל אזוי ווי טאמער דער מאן איז א דאקטער און ער מוז איר העלפן, יעצט ווערט א מחלוקת אין די פוסקים, לויטן בית יוסף,

ווייל דער שך האט אפגעלערנט אז דאס וואס דער רמב ם זאגט אז ס'איז אסור מן התורה איז נאר ווען ס'איז דא דרך תאווה וחיבה, ס'איז האגן, קישן צו כדומה, אבער געבן א כאפ אן טאמער ער איז א דאקטער וואס אין דעם איז נישט דא קיין תאווה און קיין חיבה, איז אפילו לויטן רמב ם איז קיין איסור דאורייתא נישט דא, אבער אן איסור דרבנן בלייבט עס. אין דעם דארף מען זייער וואטשן ווען די פרוי איז א נידה, ווייל אפילו מ'רירט זי אן נישט מחמת חיבה, איז א

יעצט, אין ספר שערי תשובה לרבינו יונה, אין שער ג' אות פ', איז ער מאריך באריכות, און ס'איז א גוטע אדרעס מען זאל דארט אריינקוקן. איז האמיר שוין דורכגעגאנגען די צוויי זאכן, ס'איז איינגעטיילט אויף דריי זאכן, אבער צוויי זעמיר שוין דורכגעגאנגען, איינס איז א איסור כרת, דאס איז וואס די ביאה האלט יעדער אז ס'איז א איסור כרת, נאכדעם איז דא אן איסור א לאו פון עליו שיש בו כרת, דאס איז א מחלוקת אין די ראשונים צו מען רעדט דא פון ביה ממש צו פון קריבה אויכעט, צו דאס איז דער זעלבער לאו שיש בו כרת, און אויכעט זענען מיר דורך געגאנגען אז טאמער ס'איז א נגיעה שלא מחמת חיבה, למשל אז ס'פעלט אויס, וויאזוי דער דין וועט דעמאלט זיין, לויטן בית יוסף אין שיטת הרמב"ם איז עס אויכעט אסור מן התורה, און לויטן ש"ך איז עס אסור נאר מדרבנן. א דריטע גדר וואס דאס איז אסור דרבנן, וואס דאס איז הרחקות וואס די רבנן האבן געהייסן מען זאל מאכן א סייג אז מען זאל נישט צוקומען צו ביה ממש, אזוי ווי ס'שטייט אין די גמרא מסכת שבת, דף י"א עמוד א', און אויך אין דף י"ג עמוד א', לא יאכל הזב עם הזבה, וועגן הרגל עבירה, און ס'איז אויך מבואר אין מסכת כתובות דף ס"א עמוד א', אז די חכמים האבן גוזר געווען אויף דריי מלאכות אז א פרוי טאר עס נישט טון פאר איר מאן וועגן קירוב אדער חיבה, און די גמרא זאגט דארטן אויכעט אסאך הרחקות וואס די חכמים האבן גוזר געווען, און דאס איז אויכעט פון ענינים פון תורה שבעל פה אבער וואס איז איבערגעגעבן געווארן הלכה למשה מסיני, דאס איז וואס עס שטייט אין אבות אז אז גופי נדות איז הלכה למשה מסיני. און דאס איז אלץ אין יורה דעה אין סימן קוף צדיק הא וואס מיט די צייט וועט מען פון די אלע זאכן רעדן. על כל פנים וואס איך האב געוואלט ארויסברענגען איז אז די אלע זאכן זענען זייער הארב און מען שפילט זיך ארום מיט כריתות. יעצט, איך האב געוואלט זאגן אז א בן הנידה איז נאר א פגום, ער איז נישט קיין ממזר, ער מעג קומען בקהל און ער האט אלע דינים פון א ישראל, נאר ער האט א דין פון פגום. יעצט.

און וויפיל פרויען זענען נישט משים לב געהעריג, וואלט געווען א מ ממש א פראבלעם וויאזוי א כהן וואלט געקענט חתונה האבן, ער איז נאר פגום. דער בית יוסף ברענגט צו איין דעה אז איינע פון די ראשונים האבן געוואלט זאגן אז ער איז א ממזר, אבער דער בית יוסף מאכט עס גראד אוועק און ער זאגט ס'איז נאר פגום. שוין, דאס איז די ענדע פונעם ערשטן שיעור, יעצט וועל איך פארציילן א מעשה צום ערשטן שיעור. כ'בין געווען אמאל אין אוקריינע, כ'האב געוואלט מאכן א מקווה, און ס'געקומען פרויען, און זיי האבן אנגעהויבן נאכצולויפן נאך מיר, זיי האבן געזאגט, אוי די רבי גייט מאכן א מקווה, האב איך אנגעהויבן צו לאכן, וואס ווייסט עטס פון א מקווה, וואס האט עטס מיט א מקווה, געווען עלטערע פרויען, האבן זיי מיר געזאגט, רבי, ווען אונז זעמיר געווען יונג, איז געווען דא א מקווה אין שטאט. און שפעטער מיט די צייט איז עס געווארן שוואכער ווייל די נייער דזשענערעישאן איז געווארן אביסל שוואכער און זיי זענען געווארן קאמוניסטיש און זי האט מיר געזאגט אז יעצט איז נאך אויך דא א מקווה פרעג איך ווי איז די מקווה ווייזט זי מיר מען גייט ארויס אין בית החיים אין בית הקברות און דארטן איז געווען א גרויסער גריב אויפגעגראבן כאילו א טויטער גייט שטארבן און דארט איז אריין געגאנגען רעגן וואסער און ביינאכט פלעגט מען זיך גיין דארטן טובל'ן. זאָגט זי מיר, זומער איז געװען אַ שטיקל פּראָבלעם, װײַל די װאַסער פֿלעגט זיך צו רינען פֿון פֿון די װענט. װינטער איז נישט געװען קײן פּראָבלעם, װײַל מע האָט אױפֿגעבראָכן די אײַז און ס'איז נאָך געװען דינע אײַז אַרום און אַרום און מע האָט זיך געקענט טובֿלען. זאָגט זי, אָבער דער רבי װײסט בײַ אונדז טובֿלט מען זיך נאָר צװײ טאָג אין חודש. פרעג איך אים וועלכע צוויי טאג? זאגט זי דעם לעצטן טאג און דעם ערשטן טאג, דעם לעצטן טאג פון פריעריגן חודש, למשל אז ס'איז כסלו מיט טבת איז דאס דעם לעצטן טאג ל' כסלו און א' טבת. פרעג איך פארוואס? כ'האב געמיינט ווער ווייסט וואס די רבנים האבן שוין פארגעסן ביי אונז? זאגט זי רבי ווייל די מאנד לייכט און סוף חודש לייכט נישט די לבנה, און די קעי דזשי בי וואלט אונז נישט געמעגט טרעפן אז א אידישע טאכטער טובל'ט זיך דארט ווייל זיי וואלטן זיי געשאסן אויף טויט. האב איך דעמאלטס געזאגט, רבונו של עולם, א מענטש דארף האבן זכות, און מ'האט געוואלט האבן דעם זכות צו קענען בויען פאר די קהילה א מקווה. דאס איז געווען די מסירות נפש פון די אמאליגע פרויען, אין די ארגסטע צייטן, ווען זיי האבן נאך נישט געוואוסט אז ס'וועט זיין אמאל קיבוץ גליות און מ'וועט קענען ארויסגיין פון רוסלאנד און מ'וועט קענען חתונה האבן צו חסידישע מענטשן. כ'האב געפרעגט אמאל א רוסישן איד, האסט אויפגעהאדעוועט טעכטער וואס זענען ראוי חתונה האבן חתונה האבן מיט ווילימסבורגער יונגעל בחורים און זיי האבן חתונה געהאט אין ארץ ישראל, זאג איך אים, פאר וועם האסטו דאס געבויט, דו האסט דאך געוויסט אז ס'איז א קאמוניזם, ווי, מיט וועם וועסטו חתונה מאכן דיינע טעכטער? האט ער מיר גענפערט אזוי, גאט טוט וואס ער וויל און אונז דארף מיר טון וואס ער פארלאנגט. מיך האט נישט אינטערעסירט צו כ'על זיי יא האבן מיט וועם חתונה מאכן צו נישט. האט ער מיר געזאגט ער האט געהאט פיר בחורים וואס זיי פלעגן קומען במחתרת לערנען אידישקייט. זאג איך אים אה, דעמאלטס האסטו געקלערט וועסט נעמען איינעם פון די פיר בחורים. זאגט ער ניין, דעם איינציגן וואס איך וואלט געקענט נעמען וואס ער וואלט געפאסט צו מיינע טעכטער איז מיין אייגענער זון און דאס טאר מען נישט על פי תורה. אבער די פיר בחורים איז נישט ס'נישט גלייך, מיין זון מיט די בחורים. צו א בחור וואס איך זוך פאר מיינע טעכטער. סוף האט אים דער אייבערשטער געהאלפן. ס'האט זיך צובראכן די טויערן און ס'האט זיך אים אפגעצאלט דאס אז ער האט אויפגעשטעלט אזאלכע פיינע דורות, ווייל ער האט באמת פיינע קינדער מיט אייניקלעך. דאס איז די ענדע פון די מעשה פון דעם ערשטן שיעור. שכוח.